בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף ע', מיר הייבן אן דף ס"ט עמוד ב' אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, אימתי מביא חגיגה עמו, ווען ברענגט מען א קרבן חגיגה צוזאמען מיטן קרבן פסח, וואס טייטש מען רעדט דא פון א ספעציעלע קרבן חגיגה וואס ווערט גערופן חגיגת ארבעה עשר, דהיינו, נארמאל איז דא אזא זאך וואס טייטש א קרבן חגיגה, וואס די נארמאלע קרבן חגיגה, דאס א קרבן וואס מען ברענגט שלש רגלים, פסח, שבועות, און סוכות, און דאס ברענגט מען טאקע די ערשטע טאג פסח, וואס דאס הייסט די חגיגת חמשה עשר, וואס דאס קומט די ערשטע טאג פסח, און די זעלבע זאך שבועות און סוכות ברענגט מען דאס, וואס דאס האט נישט קיין שייכות צו די חגיגה וואס מען רעדט דא, דא רעדט מען פון חגיגת ארבעה עשר, וואס טייטש האט זיך געמאכט אמאל, און מען וועט שוין זען אין די משנה ווען, אז מיט די קרבן פסח, וואס טייטש ארבעה עשר ערב פסח, האט מען צוגעברענגט נאך א קרבן חגיגה, און דאס פרעגט די משנה ווען טאקע פלעגט מען ברענגען די חגיגת ארבעה עשר, זאגט די משנה, בזמן שהוא בא בחול, בטהרה ובמועט, ס'טייטש ס'דארף זיין דריי תנאים, קודם כל נאר אין א וואכן טאג נישט שבת, צווייטנס ס'דארף זיין בטהרה, וואס טייטש נישט אין א יאר וואס איז טומאה נדחה בציבור, טומאה הותרה בציבור, נישט אין א יאר וואס מ'איז מקריב די קרבן פסח בטומאה, און אויך עס דארף זיין מועט, וואס טייטש אז די קרבן פסח, איז אזוי מין ווייניג ס'דא אזא גרויסע חבורה מיט אזא קליינע קרבן פסח, אז מען האט מורא אז מענטשן עלן עסן די קרבן פסח און ס'עט נישט זיין על השובע, ווייל ווי מ'עט זען אין די גמרא, די קרבן פסח דארף מען עסן על השובע, מען דארף עס עסן געזעטיגטערהייט, איז ווען ס'דא גענוג פאר יעדעם, קען מען זיך זעטיגן אויפן קרבן פסח אליין, אבער ווען ס'איז נישט דא גענוג פאר יעדעם, און פאר דעם טאקע ברענגט מען די חגיגת ארבעה עשר, דעמאלטס איז דא דער קרבן, אבער ווען ס'איז פארקערט זאגט די משנה, ובזמן שהוא בא בשבת ווען די קרבן פסח ברענגט מען שבת ס'טייטש ווען ערב פסח געפאלט אין שבת, אדער במרובה ס'איז דא גענוג פלייש פונעם קרבן פסח פאר יעדעם, אדער ובטומאה אז רוב ציבור איז טמא, דעמאלטס אין מביאין עמו חגיגה, ברענגט מען נישט דעם קרבן חגיגה חגיגת ארבעה עשר, פארוואס? ווייל ווען ס'געפאלט שבת ווייסט מען דאך טאקע אז די קרבן פסח איז דוחה שבת, אבער דער חגיגה איז נישט דוחה שבת, ווייל ס'איז נישט קיין חובה, אזוי וועט מען זען אין די גמרא, די זעלבע זאך טאמער מ'ברענגט עס בטומאה מ'ברענגט די קרבן פסח בטומאה, איז טומאה הותרה בציבור דאס איז נאר פארן קרבן פסח. נישט פארן קרבן חגיגה, און די זעלבע זאך ווען ס'איז במרובה, פעלט עס טאקע נישט אויס דער חגיגת ארבעה עשר ווייל ס'איז דא גענוג פלייש פאר יעדעם. זאגט די משנה, חגיגה היתה באה מן הצאן מן הבקר מן הכבשים ומן העזים, די חגיגה קען מען ברענגען פון אלע מיני, מן הזכרים ומן הנקבות, סיי א זכר סיי א נקבה, ונאכלת לשני ימים ולילה אחד, און מען קען עס עסן צוויי טאג מיט א נאכט אזוי ווי יעדע קרבן שלמים, וואס דאס איז אנדערש ווי די קרבן פסח, וואס די קרבן פסח קען נאר קומען מן הצאן נישט מן הבקר, און די קרבן פסח קען נאר זיין פון א זכר נישט פון א נקבה, און א קרבן פסח קען מען נאר עסן פסח ביינאכט, נישט לשני ימים ולילה אחד. זאגט די הייליגע גמרא, מאן תנא דקתני חגיגה, ווי קומט דא אריין קרבן חגיגה, ווער האט גערעדט פון דעם? ענטפערט די גמרא, תנא הרכבתו והבאתו דלא דחי שבת, היות וואס די פריערדיגע משנה האט אונז געזאגט אז הרכבתו והבאתו איז נישט דוחה שבת, וואס טייטש ברענגען א קרבן פסח מחוץ די תחום אדער טראגן א קרבן פסח איז נישט דוחה שבת ווייל ס'איז מכשירי מצוה, וקתני נמי חגיגה דלא דחיא שבת והכי קאמר, אימתי מביאין עמו חגיגה בזמן שבא בחול בטהרה ובמועט, פאר דעם ווערט געברענגט אונזער משנה, ווייל היות מ'האט גערעדט פון זאכן וואס מ'טאר נישט טון שבת, זאגט מען שוין אויך אז די חגיגה קומט נישט שבת. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט שמע מינה, חגיגת ארבעה עשר לאו חובה היא, פון אונזער משנה קען מען זעהן אז די חגיגת ארבעה עשר איז נישט קיין חוב נאר ס'איז א רשות, ווייל דאי סלקא דעתך חובה היא, תיתי בשבת ותיתי במרובה ותיתי בטומאה, ווייל טאמער ס'איז א חוב איז אוודאי איז עס דוחה שבת, אוודאי איז דאס טאקע הותרה בציבור, ווען רוב ציבור איז טמא, און אוודאי אפילו ווען ס'איז דא גענוג קרבן פסח איז נאך אלץ א חוב דאס צו ברענגען, איז א ראיה ס'איז נאר א רשות. פרעגט די גמרא אבער, ובמועט מיהו מאי טעמא אתיא, פארוואס טאקע ברענגט מען די חגיגת ארבעה עשר ווען ס'איז נישט דא גענוג פלייש פאר יעדעם, זאגט די גמרא כדתניא אז מ'האט געלערנט אין א ברייתא, חגיגה הבאה עם הפסח, נאכלת תחילה, כדי שיהא פסח נאכל על השובע, מען עסט די חגיגה פארן קרבן פסח אז די פסח זאל מען עסן על השובע, ווייל א קרבן דארף מען עסן על השובע, א געזעטיגטערהייט, א אכילה חשובה אזוי ווי מלכים עסן, מען עסט ביז מען איז זאט, און ממילא אז ס'איז נישט דא גענוג קרבן פסח ברענגט מען מיט דעם די חגיגת רשות די חגיגת ארבעה עשר, זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה אז ונאכלת לשני ימים ולילה אחד, אז די חגיגה קען מען עסן אזוי ווי א שלמים, און נישט ווי די קרבן פסח, וואס די קרבן פסח קען מען נאר עסן פסח ביינאכט אליין. זאגט די גמרא מתניתין דלא כבן תימא, די משנה איז נישט ווי שיטת בן תימא, דתניא, ווייל מיר האבן געזען א ברייתא אז בן תימא אומר, בן תימא קריגט זיך, און ער זאגט חגיגה הבאה עם הפסח, הרי היא כפסח, ואינה נאכלת אלא ליום ולילה, אז מ'קען עס נאר עסן די ערשטע נאכט פון פסח אזוי ווי די קרבן פסח אליין, און בן תימא איז נאך ממשיך, וחגיגת חמשה עשר, די געהעריגע חגיגה וואס מען ברענגט יעדן פסח, דאס איז אוודאי נאכלת לשני ימים ולילה אחד, דאס קען מען עסן אזוי ווי יעדע שלמים, ווייל דאס איז אנדערש ווי די קרבן פסח, און נאך לייגט ער צו, וחגיגת ארבעה עשר, יוצא בה משום שמחה, ואין יוצא בה משום חגיגה, דאס טייטש די חגיגת ארבעה עשר טאמער מען האט עס נישט מקריב געווען ערב פסח ווי מען דארף, נאר מען האט געווארט ביז יום טוב און מען וויל עס יעצט מקריב זיין די ערשטע טאג יום טוב, איז מען יוצא שמחה און נישט חגיגה, וואס טייטש מען איז יוצא שמחה און נישט חגיגה, איז שלש רגלים ווען אידן זענען ארויף, צום בית המקדש מ'האט עולה רגל געווען האט מען געדארפט ברענגען דריי קרבנות איין קרבן האט מען געדארפט ברענגען א עולת ראי' אזוי ווי שטייט אין פסוק ולא יראו פני ריקם צווייטע קרבן וואס מ'האט געברענגט איז א שלמי חגיגה אזוי ווי שטייט וחגותם אותו חג לה' דאס איז א שלמים א חגיגה וואס מ'האט געברענגט יעדן יום טוב פון די שלש רגלים און די דריטע קרבן איז שלמי שמחה אזוי ווי שטייט ושמחת בחגך און ממילא האט מען געדארפט ברענגען נאך א קרבן אויף שמחה איז אויף דעם זאגט אונז דא בן תימא אז די חגיגת ארבעה עשר וואס מ'האט עס איבערגעלאזט אויף מארגן און מ'וויל עס יעצט מקריב זיין אלץ קרבן, איז די ענין פון שמחה איז מען יוצא, ווייל ווי רש"י רעדט אויס שטייט נישט אין פסוק שטייט סך הכל ושמחת ושמחת בחגך, מען דארף זיך פרייען יום טוב און פאר דעם טאקע ברענגט מען א קרבן, אבער טאמער מען ברענגט א צווייטע קרבן למשל, דא מען ברענגט די חגיגת ארבעה עשר ברענגט מען יום טוב אליין וואס דאס איז נישט די צייט עס מקריב צו זיין, פונדעסטוועגן אבער ס'איז דא פלייש, ס'איז דא וואס צו עסן, און ממילא מען מקיים ושמחת בחגך, מה שאין כן די חובה צו ברענגען די שלמי חגיגה, די חגיגת חמשה עשר וואס מען דארף ברענגען סתם אזוי אלס יום טוב, דאס איז מען נישט יוצא מיט די חגיגת ארבעה עשר, פארוואס ווייל ס'איז דא א כלל אז כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין, א קרבן וואס איז א חוב דארף מען ברענגען פון חולין, און די בהמה איז נישט קיין חולין, די בהמה איז חגיגת ארבעה עשר, קען מען נישט יוצא זיין מיט דעם די חיוב פון חגיגת חמשה עשר, זאגט יעצט די גמרא מאי טעמא דבן תימא, וואס איז טאקע די טעם פון בן תימא אז ער האלט אז די חגיגת ארבעה עשר קען מען נאר עסן פסח ביינאכט און נישט ווי א געהעריגע שלמים, זאגט די גמרא כדמתני רב לחייא בריה אזוי ווי רב האט פארגעלערנט פאר זיין זון חייא, אז די טעם איז ווייל שטייט אין פסוק ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח, און ממילא דרש'ט מען פון דעם זבח חג זה חגיגה הפסח כמשמעו, ואמר רחמנא לא ילין, ס'טייטש די תורה זאגט לא ילין לבוקר זבח חג הפסח גייט עס ארויף אויף צוויי קרבנות, סיי אויפן הפסח אויפן קרבן פסח, און סיי אויפן זבח חג אויף די חגיגת ארבעה עשר, אויף ביידע שטייט אין פסוק ולא ילין אז מען טאר דאס נישט לאזן איבערנעכטיגן, ס'טייטש ביי ביידע די שיעור אז מען מעג עס נאר עסן פסח ביינאכט. זאגט יעצט די גמרא איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט לבן תימא לויט בן תימא נאכלת צלי או אינה נאכלת צלי, די חגיגת ארבעה עשר דארף מען בראטן אדער מען קען עס עסן אזוי ווי יעדע קרבן אפילו ווען ס'איז געקאכט, וואס איז די קשיא? כי אקשיה רחמנא לפסח ללינה אבל לצלי לא, או דלמא לא שנא. נאכדעם וואס מען זעט אז בן תימא איז מקיש די קרבן פסח צו די חגיגת ארבעה עשר, איז די שאלה צו איז עס אויך מקיש אז מען דארף עס בראטן, אדער אפשר איז עס נאר מקיש אז מען מעג עס עסן ביינאכט נישט בייטאג, זאגט די גמרא תא שמע, כ'על דיר א ראיה ברענגען, שטייט אין די משנה, דף קט"ז, דארט אין די נוסח פון מה נשתנה, רעכנט אויס די משנה אז אין די צייט פון בית המקדש האט מען געזאגט מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי אז א גאנץ יאהר עסט מען כל מיני פליישן פסח ביינאכט עסט מען נאר געבראטענע פלייש ואמר רב חסדא האט רב חסדא מסביר געווען יענע משנה זו דברי בן דוסא אז דאס איז די שיטה פון בן דוסא אז בן דוסא האלט טאקע אז פסח ביינאכט עסט מען נאר געבראטענע פלייש זעהט מען פון דעם שמע מינה אז די חגיגת ארבעה עשר דארף טאקע זיין געבראטן זאגט די גמרא ווייטער איבעיא להו נאך א איבעיא לבן תימא, באה מן הבקר, או אינה באה מן הבקר, די חגיגת ארבעה עשר קען מען ברענגען פון בקר, אזוי ווי יעדע קרבן שלמים, אדער נישט, ווייל א קרבן פסח קען מען נאר ברענגען מן הכבשים ומן העזים, איז אפשר אויך די חגיגת ארבעה עשר, די זעלבע זאך באה מן הנקבות, או אינה באה מן הנקבות, א שלמים קען זיין א נקבה, די שאלה איז צו דאס קען זיין א נקבה, באה בת שתי שנים, או אינה באה בת שתי שנים, א שלמים קען זיין ביז צוויי יאר, קרבן פסח נאר ביז איין יאר, און די שאלה ביי די אלע זאכן איז, כי אקשיה רחמנא לפסח, למידי דאכילה, אבל לכל מילי לא, או דלמא לא שנא, די שאלה איז נאכדעם טאקע וואס מען האט אוועקגעשטעלט ס'דא א היקש פון קרבן פסח צו די חגיגת ארבעה עשר לויט בן תימא, איז די שאלה צו די היקש איז נאר לענין אכילה, ס'טייטש ס'דארף זיין געבראטן, מען מעג עס נאר עסן איין נאכט, אבער קען זיין אלע אנדערע פרטים, למשל דאס אז ס'דארף זיין דווקא מן הכבשים און מן העזים, אדער דאס אז סדארף זיין דווקא א יאר, אדער דאס אז סדארף זיין דווקא א זכר, קען זיין דארט האט מען נישט מקיש געווען, און וואס איז די דין, זאגט די גמרא תא שמע, כ'על דיר א ראיה ברענגען פון א ברייתא, די ברייתא זאגט חגיגה הבאה עם הפסח די חגיגת ארבעה עשר הרי היא כפסח איז עס פונקט ווי די קרבן פסח, באה מן הצאן ואינה באה מן הבקר, באה מן הזכרים ואינה באה מן הנקבות, באה בת שנתה ואינה באה בת שתי שנים, ואינה נאכלת אלא יום ולילה, ואינה נאכלת אלא צלי, ואינה נאכלת אלא למנויו, מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא, ווער איז די תנא פון די ברייתא וואס האלט טאקע עס דארף זיין געבראטן, און אז מ'טאר עס נאר עסן איין נאכט, דאס איז בן תימא, שמע מינה כולה מילתא בעינן שמע מינה זעהן מיר פון דעם פון די ברייתא א ראיה אז מ'דארף טאקע האבן אלע תנאים, אז די חגיגת ארבעה עשר איז פונקט ווי די קרבן פסח מיט אלע פרטים. זאגט די גמרא ווייטער, איבעיא להו האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט, לבן תימא יש בה משום שבירת העצם, או אין בה משום שבירת העצם, ביי קרבן פסח שטייט ועצם לא תשברו בו, מען טאר נישט צוברעכן א ביין פון קרבן פסח, און די שאלה איז וואס איז די דין מיט די חגיגת ארבעה עשר, וואס איז די שאלה? לכאורה האבן מיר דאך יעצט געזען אז מען איז עס מקיש צו אלעמען, איז די גמרא מסביר, צו זאגט מען אף על גב דאקשיה רחמנא לפסח אמר קרא בו, בו ולא בחגיגה, שטייט ועצם לא תשברו בו, קען זיין דער בו איז ממעט אז דווקא די קרבן פסח איז דא א איסור פון שבירת עצם, אבער די תורה איז ממעט אז ביי די חגיגת ארבעה עשר איז נישט דא די איסור, או דילמא אפשר ניין, אפשר האי בו, דער בו קומט צו ממעט זיין בכשר ולא בפסול הוא דאתא, אז דווקא א קרבן פסח וואס איז כשר, דארט איז דא די איסור פון עצם לא תשברו בו, אבער א פסול'ע קרבן פסח למשל א טמא'נע קרבן פסח, דאס מעג מען יא צוברעכן א ביין, אבער ס'רעדט נישט אינגאנצן פון די חגיגת ארבעה עשר, און אוודאי די חגיגת ארבעה עשר טאר מען אויך נישט צוברעכן א ביין, זאגט די גמרא, די גמרא איז פושט די ספק פון א משנה אין שקלים, די משנה זאגט דארט תא שמע, סכין שנמצאת בארבעה עשר, שוחט בה מיד, טאמער איינער טרעפט א מעסער ערב פסח, מעג ער גראד שעכטן מיט דעם א קרבן פסח, וואס טייטש, מען דארף נישט חושש זיין אז די מעסער איז אפשר טמא, ווייל אפילו על הצד, אז ס'האט באלאנגט צו א צווייטע איד און ס'איז געווען טמא, קענסטו זיין זיכער אז דער איד האט עס שוין גע'טובל'ט י"ג ניסן א טאג פאר ערב פסח, ווייל א מעסער ווערט דאך נאר טהור טאמער מ'טובל'ט עס און מ'ווארט אויף הערב שמש, און ממילא איז קלאר אז א יעדע איד וואס האט א מעסער האט אוודאי גע'טובל'ט זיין מעסער זאל זיין גרייט אויף מארגן, זאל זיין גרייט אויף ערב פסח, און ממילא קען מען זיך סומך זיין אז אוודאי די מעסער גע'טובל'ט, און אז מען טרעפט א מעסער ערב פסח איז עס זעכער א געטובלטע ריינע מעסער, וואס איז אבער טאמער בשלשה עשר, טאמער מען האט עס געטראפן א טאג פאר ערב פסח די דרייצענטסטע טאג אין ניסן שלשה עשר, דעמאלטס שונה ומטביל, דעמאלטס דארף מען עס נאכאמאל טובל'ען, ווייל אפילו אז ס'קען זיין טאקע אז ווען מען טרעפט עס די פערצענטע טאג איז זעכער די באלעבאס האט עס געטובלט, דא קען זיין די באלעבאס האט עס נאכנישט געטובלט, ווייל ס'קען זיין די באלעבאס ווארט ביז ממש פארנאכטס עס צו טובל'ען, און פאר דעם דארף מען עס אליין טובל'ען. זאגט די משנה ווייטער, קופיץ, קופיץ, דאס איז א גרויסע מעסער וואס איז נישט געמאכט אויף צו שעכטן, נאר ס'איז געמאכט אויף צו שניידן ביינער, צו שניידן פלייש, איז ביי דעם, בין בזה ובין בזה, שונה ומטביל, איז אפילו אז מ'טרעפט עס ערב פסח דארף מען עס נאך אלץ טובל'ען, פארוואס? ווייל דער מעסער איז דאך געמאכט אויף צוברעכן ביינער, און ערב פסח צוברעכט נישט קיין איד קיין ביינער, פארוואס? ווייל שטייט ועצם לא תשברו בו, מען טאר נישט צוברעכן ביינער פונעם קרבן פסח, און במילא אפילו לאמיר זאגן א איד וויל נוצן דעם מעסער מארגן די ערשטע טאג יום טוב צו צוברעכן ביינער פון די אנדערע קרבנות פון די חגיגת חמשה עשר לאמיר זאגן קען ער דאך עס טובל'ען ערב פסח און מארגן וועט עס זיין ריין, און במילא אז מען טרעפט ערב פסח אזא סארט מעסער אזא סארט קופיץ איז מוז נישט זיין ס'געטובל'ט, פארדעם דארף מען עס אליין טובל'ען, זאגט יעצט די גמרא, מני, ווער איז דער תנא וואס האט געלערנט די משנה? אילימא רבנן, מאי שנא סכין דמטביל דחזיא לפסח, קופיץ נמי הא חזי לחגיגה, לויט די חכמים, ווען מען טרעפט א קופיץ ערב פסח, זאל מען לכאורה אויך דאס קענען גראד נוצן, ווייל ס'איז זיכער אז טאמער א צווייטע איד האט עס געהאט און ס'איז טמא געווען האט ער עס גע'טובל'ט שוין א טאג פריער, ווייל ערב פסח, חוץ פון די קרבן פסח איז דאך אויך דא די חגיגת ארבעה עשר, און די חגיגת ארבעה עשר לויט די חכמים מעג מען דאך צוברעכן ביינער פון דעם, און ממילא האט דאך אוודאי די איד עס מטהר געווען ער זאל קענען צוברעכן די ביינער פון דעם, אלא נאר מוז מען זאגן, אלא לאו, דבן תימא היא אז אוודאי גייט די משנה כשיטת בן תימא, און פאר דעם ושמע מינה, יש בה משום שבירת עצם, זעהן מיר אז בן תימא האלט אז די חגיגת ארבעה עשר טאר מען אויך נישט צוברעכן א ביין, און פאר דעם אז מען טרעפט א מעסער ערב פסח, מוז נישט זיין ס'גע'טובל'ט, ווייל ס'איז נישט דא קיין ביינער צו צוברעכן היינט, נאר מארגן הייבט זיך אן די ביינער ברעכעריי, און פאר דעם קען זיין ס'איז נאך נישט גע'טובל'ט ווייל די בעל הבית האט געווארט ערב פסח דאס צו טובל'ן, זאגט די גמרא לא. ס'איז נישט קיין ראיה. לעולם רבנן. וכגון שבא בשבת. קען זיין די משנה רעדט זיך ביי א ציור וואס ערב פסח געפאלט אין שבת. וואס ווען ערב פסח געפאלט אין שבת האט מען דאך געזען אין די משנה, מען ברענגט דאך נישט קיין חגיגת ארבעה עשר, און פארדעם האבן די חכמים געזאגט ווען דו טרעפסט א מעסער איז דאך נישט דא היינט קיין ביינער צו צוברעכן, און פארדעם מוז נישט זיין די בעל הבית האטס גע'טובל'ט. אבער קען אוודאי זיין אז ווען ס'געפאלט נישט שבת, עלן די חכמים אוודאי מודה זיין אז ס'איז זיכער אז די מעסער איז גע'טובל'ט, פארוואס ווייל מען קען דאך היינט צוברעכן די ביינער פון די חגיגת ארבעה עשר. פרעגט אבער די גמרא, וויאזוי קענסטו איינזעצן, ס'רעדט זיך שבת, והא מדקתני סיפא, חל ארבעה עשר להיות בשבת, שוחט בה מיד, און די המשך המשנה שטייט דארט נאך דריי דינים. קודם כל זאגט די משנה אז טאמער ערב פסח געפאלט אין שבת, און מען טרעפט דעם קופיץ, דער גרויסער מעסער וואס צוברעכט ביינער, דעמאלטס אוודאי מעג מען עס גראד נוצן טאמער מען וויל עס נוצן אויף צו שעכטן. פארוואס? ווייל אפילו נארמאל אין א וואכן טאג האט מען געזאגט מען טאר עס נישט נוצן פארוואס ווייל דער באלעבאס האט עס קען זיין נישט געטובל'ט ווייל ער ווארט ביז נאכמיטאג דאס צו טובל'ען, דא אז ס'איז שבת וואס מ'טאר סתם אזוי נישט טובל'ען קיין כלים, איז זעכער אז דער באלעבאס האט עס געטובל'ט פון נעכטן, פארדעם מעג מען עס נוצן, די זעלבע זאך זאגט די משנה נאך צוויי דינים קודם כל ובחמשה עשר שוחט בה מיד, טאמער מ'טרעפט א מעסער פסח אליין אפילו א קופיץ מעג מען עס גראד נוצן ווייל ס'איז זעכער אז מ'האט עס געטובל'ט, ווייל פסח קען מען דאך אוודאי שניידן שוין ביינער, די ביינער פון די חגיגת חמשה עשר, פארדעם איז זעכער אז ס'איז געטובל'ט, און די זעלבע זאך נמצאת קופיץ קשורה לסכין, הרי היא כסכין, טאמער מען טרעפט א קופיץ צוגעבינדן צו א מעסער, איז עס פונקט ווי די מעסער, ווייל אזוי ווי מען האט גע'טובל'ט די מעסער איז זעכער מען האט גע'טובל'ט די קופיץ אויכעט. אבער על כל פנים, היות מען זעט אז די סיפא רעדט זיך שבת, מכלל דרישא לאו בשבת עסקינן, איז א ראיה אז די רישא רעדט זיך נישט שבת. ואלא נאר, זאגט די גמרא, וואס עסטו מיר וועלן ענטפערן, שבא במרובה, מנא ידעי? וואס טייטש עסטו מיר וועלן ענטפערן, אז אוודאי די משנה שטימט אויך מיט די חכמים? איי עסטו מיר פרעגן לויט די חכמים, פארוואס איז נישט זעכער אז די קופיץ איז גע'טובל'ט? לכאורה מען קען דאך צעברעכן ביינער ערב פסח, די ביינער פון די חגיגת ארבעה עשר, העסטו מיר זאגן אז ס'רעדט זיך ביי א ציור אז ס'איז דא גענוג פלייש, און ביי א ציור וואס ס'איז דא גענוג פלייש האט מען דאך געזען מ'ברענגט נישט קיין חגיגת ארבעה עשר, אבער אויף דעם זאגט די גמרא מנא ידעי, ס'טייטש דער באלעבאס וואס שטייט יעצט די דרייצענטע טאג פון ניסן א טאג פאר ערב פסח, איז פון וואו ווייסט ער אז מארגן ערב פסח גייט זיין גענוג פלייש, און ממילא דארף ער נישט טובל'ן זיין מעסער, פארוואס ווייל מ'עט נישט ברענגן קיין חגיגת ארבעה עשר, קען זיין מארגן עט צוקומען מענטשן צום חבורה, עט מען ווייטער נישט האבן גענוג פלייש, עט מען דארפן ברענגן א חגיגת ארבעה עשר, און אז מען דארף ברענגען א חגיגת ארבעה עשר העט ער דארפן דעם מעסער, און במילא אוודאי האט ער עס גע'טובל'ט, און אין די משנה איז געשטאנען אז ווען מען טרעפט דעם קופיץ ערב פסח דארף מען עס טובל'ען ווייל עס איז נישט גע'טובל'ט, שטימט עס ווייטער נישט מיט די חכמים, ואלא נאר עסטו מיר זאגן שבא בטומאה, אז ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס מען ברענגט די קרבן פסח בטומאה, וואס ביי אזא ציור ברענגט מען אויך נישט די חגיגת ארבעה עשר. אבער אויף דעם איז אויך דא די קשיא סוף סוף מנא ידעי, ס'טייטש דער בעלעבאס וואס שטייט די דרייצענטע טאג פון ניסן א טאג פאר ערב פסח ווייסט דאך נישט אז מארגן העט זיין רוב כלל ישראל בטומאה און מילא ער גרייט זיך אז ס'העט יא זיין א חגיגת ארבעה עשר און אז ס'העט יא זיין א חגיגת ארבעה עשר העט ער דאך געדארפן האבן די מעסער האט ער דאך גע'טובל'ט די מעסער, ענטפערט די גמרא דמית נשיא ס'רעדט זיך ביי א ציור אז די נשיא פון סנהדרין איז געשטארבן און ממילא יעדער איינער איז פארנומען אים צו באגראבן, און מילא יעדער איינער עט זיין טמא, און אז יעדער עט זיין טמא, דארף מען דאך נישט ברענגען קיין א חגיגת ארבעה עשר, אז מען ברענגט נישט קיין חגיגת ארבעה עשר, דארף מען נישט טובל'ען די מעסער, פרעגט אבער די גמרא, דמית נשיא אימת, ווען איז די נשיא געשטארבן? אילימא דמית בשלשה עשר, סכין למה לי דמטבליה, טאמער טאקע איז די נשיא געשטארבן א טאג פאר ערב יום טוב, אויב אזוי שטימט נישט די אנדערע דין פון די משנה. ווייל די משנה האט דאך געזאגט אז איינער וואס טרעפט א מעסער, נישט קיין קופיץ, א געהעריגע מעסער וואס מ'נוצט אויף צו שעכטן טרעפט ער ערב פסח, האט די משנה געזאגט גאנץ זעכער ס'איז גע'טובל'ט, פארוואס? ווייל ס'דארף דאך זיין טהור אויף צו שעכטן דעם קרבן פסח, איז זעכער אז דער באלעבאס האט'ס גע'טובל'ט, טאמער דער נשיא איז געשטארבן א טאג פאר ערב פסח, מוז נישט זיין אז דער באלעבאס האט'ס גע'טובל'ט, ווייל ער ווייסט סיי ווי סיי אז די יאר גייט מען מקריב זיין די פסח בטומאה, איז מעג די מעסער זיין טמא, ואלא נאר, עסטו מיר זאגן, ס'רעדט זיך ביי א ציור דמית בארבעה עשר, אז די נשיא איז געשטארבן ערב פסח אליין, און פאר דעם, א טאג פאר ערב פסח האט עס קיינער נישט געוואוסט, און די מעסערס האט יעדער דעמאלטס גע'טובל'ט, נאר די קופיץ נישט, אבער אויב אזוי שטעלט זיך די קשיא מאי שנא סכין דמטביל, און מאי שנא קופיץ דלא מטביל לה, וואס טייטש אויב אזוי, איז לויט די חכמים וואלט מען לכאורה אויך גע'טובל'ט דעם מעסער א טאג פאר ערב פסח, ווייל קיינער האט דאך נישט געוואוסט די נשיא גייט שטארבן, אז קיינער האט נישט געוואוסט די נשיא גייט שטארבן האט מען געמיינט אז מ'וועט ברענגען א חגיגת ארבעה עשר, און אז מ'ברענגט א חגיגת ארבעה עשר וואס לויט די חכמים קען מען צוברעכן ביינער, טובל'ט מען אוודאי דעם קופיץ, זאגט די גמרא לא צריכא דנשיא גוסס בשלשה עשר, ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס די נשיא האט גע'גוסס'ט א טאג פאר ערב פסח, און ס'איז זייער יתכן אז ער גייט שטארבן מארגן ערב פסח, און פאר דעם סכין דחד ספיקא, מטביל לה. די מעסער וואס ס'איז סך הכל דא איין ספק, קען זיין דער נשיא העט שטארבן קען זיין נישט, און פארדעם אוודאי האט מען עס גע'טובל'ט על הצד אז דער נשיא גייט נישט שטארבן, אבער קופיץ דתרי ספיקי לא מטביל לה, דער קופיץ איז דא א געדאפלטע ספק, עס קען זיין דער נשיא העט שטארבן, עט מען נישט דארפן טובל'ען דעם קופיץ, ווייל מען העט דאך נישט ברענגן קיין חגיגת ארבעה עשר, פון צווייטן צד קען זיין עט נישט שטארבן, עט מען יא ברענגן א חגיגת ארבעה עשר, אבער אפילו על הצד אז עט נישט שטארבן, קען אויך זיין אז ס'עט זיין גענוג פלייש, און אז ס'איז דא גענוג פלייש, עט מען ווייטער נישט ברענגען חגיגת ארבעה עשר. א געדאפלטע ספק עט דער מענטש אוודאי נישט טובל'ן זיין מעסער, און פאר דעם קען מען אוודאי זאגן אז די משנה אין שקלים גייט יא כשיטת חכמים, און ס'רעדט זיך ביי אזא ציור וואס די נשיא האט געגוסס'ט, און די מעסער האט מען געטובל'ט די געהעריגע סכין, די קופיץ האט מען נישט געטובל'ט, ווייל ס'איז א געדאפלטע ספק. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן מיר געזען אז די חגיגת ארבעה עשר איז נישט דוחה שבת, זאגט די גמרא, תניא מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, יהודה בן דורתאי פירש הוא ודורתאי בנו, יהודה בן דורתאי מיט זיין זון דורתאי האבן ביידע פורש געווען ס'טייטש זיי האבן זיך געקריגט מיט די חכמים וואס די חכמים האבן געזאגט די חגיגת ארבעה עשר איז נישט דוחה שבת און זיי האבן געהאלטן ס'איז יא דוחה שבת והלך וישב לו בדרום וואס טייטש און טאקע אין אזא יאר וואס ערב פסח איז געפאלן שבת איז ער אוועק געגאנגען פון ירושלים, ווייט פון ירושלים, כדי ער זאל נישט זיין מחיוב צו ברענגען דעם קרבן פסח און אויך נישט די חגיגת ארבעה עשר, פארוואס ווייל ער האט געהאלטן אז די חגיגת ארבעה עשר איז דוחה שבת וואלט מען געדארפט ברענגען, און היות וואס די חכמים האבן געהאלטן אז נישט, איז ער אוועק געגאנגען אינגאנצן פון דארט, ווייל ער האט נישט געוואלט זיין מחיוב צו ברענגען און נישט קענען ברענגען. אמר, האט ער געזאגט, וואס איז געווען די טענה פון יהודה בן דורתאי, האט ער געזאגט אם יבא אליהו ויאמר להם לישראל מפני מה לא חגגתם חגיגה בשבת מה הן אומרים לו, מורא געהאט אז אליהו הנביא וועט קומען משיח העט קומען און העט פרעגן כלל ישראל פארוואס טאקע האט עטס נישט געברענגט די קרבן חגיגה וואס טייטש לשיטתו האט מען געדארפט ברענגען די חגיגה אפילו שבת מילא האט ער נאך אינגאנצן נישט געוואלט זיין דארט און אויך זאגט ער תמהני על שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון שהם חכמים גדולים ודרשנים גדולים ולא אמרו להן לישראל חגיגה דוחה את השבת ס'איז א פלא אז שמעיה און אבטליון האבן טאקע נישט געהייסן כלל ישראל יא ברענגען א חגיגת ארבעה עשר אפילו ווען ס'געפאלט אין שבת? זאגט די גמרא אמר רב, האט רב געזאגט מאי טעמא דבן דורתאי, וואס איז טאקע זיין טעם אז ער האלט אז די חגיגת ארבעה עשר איז יא דוחה שבת? זאגט ער דכתיב, ער האט געדרש'נט פון א פסוק שטייט אין פסוק וזבחת פסח לה' אלקיך צאן ובקר, איז דאך שווער, והלא אין פסח אלא מן הכבשים ומן העזים, פסח קומט נאר מן הכבשים און מן העזים, פארוואס שטייט דא בקר, מ'קען דאך נישט ברענגען א קרבן פסח פון בקר, אלא נאר, זאגט יהודה בן דורתאי, מ'דרש'נט די פסוק צאן זה פסח, בקר, זה חגיגה, ואמר רחמנא וזבחת פסח, וואס טייטש צאן גייט ארויף אויף די קרבן פסח, די בקר גייט ארויף אויף די חגיגת ארבעה עשר, און אויף דעם זאגט דער פסוק וחגגת פסח, וואס טייטש אז ביידע דינים זענען גלייך, און ביידע זענען דוחה שבת. פרעגט אבער די גמרא אמר רב אשי, זאגט רב אשי ואנן טעמא דפרושים ניקו ונפרוש, ברענגסט מיר א טעם צו מפרש זיין די טעם פון יהודה בן דורתאי וואס האט פורש געווען פון די שיטה פון חכמים, ס'טייטש די הלכה איז דאך נישט ווי אים, וואס ברענגסטו מיר זיין טעם בכלל? אלא נאר, אוודאי דער פסוק קומט נישט לאזן הערן דער דין, נאר אלא קרא לכדרב נחמן הוא דאתא, ס'קומט לאזן הערן א צווייטע דרשה אזוי ווי ר' נחמן האט געזאגט דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, מנין למותר הפסח שקרב שלמים, פון ווי ווייסט מען טאמער איינער האט מפריש געווען א קרבן פסח און ס'איז פארלוירן געגאנגען שפעטער האט מען עס געטראפן, פון ווי ווייסט מען מ'קען עס נוצן אויף א שלמים, אדער טאמער איינער האט אוועקגעלייגט געלט אויף א קרבן פסח און ס'איז איבערגעבליבן געלט, פון וואו ווייסט מען קען נוצן די געלט אויף א קרבן שלמים, שנאמר פון די פסוק טאקע שטייט וזבחת פסח להשם אלקיך צאן ובקר, וכי פסח מן הבקר בא, קען מען דען ברענגען א קרבן פסח פון בקר, והלא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העזים, אלא מותר הפסח יהא לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר, נאר וואס דען מ'דרש'נט פון דעם אז דער מותר הפסח, דאס קען מען נוצן אויף א שלמים, וואס א שלמים קומט סיי פון צאן און סיי פון בקר, זאגט די גמרא ורבנן מאי טעמא לא דחי שבת, לויט די חכמים פארוואס איז טאקע נישט די חגיגה דוחה שבת, און די קשיא איז נישט נאר אויף חגיגת ארבעה עשר נאר אויך די חגיגת חמשה עשר, ס'טייטש חכמים האלטן אז אפילו די געהעריגע קרבן חגיגה פון יום טוב איז נישט דוחה שבת, מ'דארף עס מקריב זיין נאך שבת, הא ודאי קרבן ציבור הוא, ס'טייטש א געהעריגע חגיגת חמשה עשר די חגיגה וואס קומט די ערשטע טאג יום טוב פסח איז דאך א קרבן ציבור גאנץ כלל ישראל דארף עס ברענגען דאס הייסט א קרבן ציבור, און די דין איז דאך אז א קרבן ציבור וואס האט א זמן קבוע איז אוודאי דוחה שבת, און פארוואס איז דא אנדערש, זאגט די גמרא אמר רבי אילעא משום רבי יהודה בן ספרא, אמר קרא ווייל שטייט אין פסוק וחגותם אותו חג לה' שבעת ימים בשנה דאס גייט ארויף אויף יום טוב סוכות לכאורה איז שווער שבעה שמונה הוו די חגיגה קען מען ברענגען אכט טאג סוכות די זיבן טאג און אויך שמיני עצרת קען מען אויך ברענגען די חגיגה איז פארוואס שטייט דא שבעת ימים בשנה אלא נאר פון דא דרש'נט מען מכאן לחגיגה שאינה דוחה את השבת אז ס'איז טאקע נאר דא זיבן טאג וואס מען קען עס ברענגען ווייל די אכטע טאג שבת קען מען עס נישט ברענגען יעדע סוכות מוז דאך איין טאג לפחות געפאלן שבת און דאס דרש'נט מען פון די פסוק אז א יעדע חגיגה איז נישט דוחה שבת זאגט אבער די גמרא כי אתא רבין אמר רבין האט געפרעגט, אמרתי לפני רבותי, אז כ'האב געפרעגט פון מיין רבי'ס פעמים שאי אתה מוצא אלא ששה, כגון שחל יום טוב הראשון של חג בשבת, מאכט זיך אמאל, אז ס'איז נישט דא קיין גאנצע זיבן טעג וואס מ'קען ברענגען די חגיגה, טאמער די ערשטע טאג סוכות איז שבת, שמיני עצרת איז אויך שבת, איז נאר דא זעקס טעג צו ברענגען די חגיגה, ווי שטימט עס מיטן פסוק? אמר אביי, האט אביי געזאגט, אבין תכלא לימא כי הא מילתא, אבין, דער תכלא וואס טייטש אז זיינע קינדער זענען נפטר געווארן ווען ער האט געלעבט, זאל זאגן אזא סארט קשיא? שמונה לא משכחת לה כלל, אכט טאג איז קיינמאל נישט דא אז מען זאל קענען ברענגען א חגיגה ווייל ס'מוז זיין איין טאג שבת, אבער שבעה איתא ברוב שנים, רוב טאג איז אבער דא זיבן טעג, און פארדעם זאגט דער פסוק שבעת ימים ווייל ס'גייט טאקע נאך רוב יארן.